פֿיר הונדערט נײַן און פֿערציק איז די עמוד, און ס'איז די שיחה וואס איז דער קעפל איז ויקהל פקודי אין חלק ט"ז. ס'איז פשוט נישטא די ווערטער ארויסצוברענגען די געשמאקייט, טעמו וראו כי טוב ה', שמעו ותחי נפשכם, ותחי נפשכם, ממש נפלא נפלא ביותר די שיחה. דער רבי וועט אראפברענגען צוויי רש"י'ס, איין רש"י אין ויקהל, איין רש"י אין פקודי, און פרעגן שווערע שאלות אויף דעם, דערנאך וועט דער רבי מחדש זיין פשוטו בפשוטו של מקרא, און פראקטיש, ווי אזוי עס צו פארענטפערן, די שאלה איז פארוואס רש"י, רש"י ענטפערט עס נישט, דער רבי וועט ווייזן ווי ס'איז דא א ענטפער אין רש"י אויף ביידע שאלות, סיי אין ויקהל און סיי אין פקודי, נאכדעם וועט ארויסקומען געוואלדיג א אינטערעסאנטע זאך, דער רבי אליין שרייבט אויף דעם, די ענינים מופלאים וואס מ'קען טרעפן אין הלכה וואס רש"י לויט זיין פירוש ווי ער האלט אין הלכה, פשוט געוואלדיג, צום סוף עס זענען צוויי געוואלדיגע הוראות וואס איז נוגע יעדן איינעם און יעדן טאג און יעדן מינוט אויף זיין לעבן ווי זיך ווי זיך צו פירן. אות א', שוין גערעדט פיל מאל אז רש"י בפירושו על התורה שטעלט זיך אפ און איז מפרש יעדער ענין וואס אין אים פעלט ביאור לפי פשוטו של מקרא, ווי גערעדט אזויפיל מאל אז רש"י וואס איז זיין פשוטו של וואס איז זיין פירוש אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא יעדן זאך וואס ס'קען קוועטשן א קינד א בן חמש למקרא וואס ער לערנט און ער ווייסט נישט איז רש"י איז אים איז אים מסביר און בשעת מען געפינט אז עפעס איז שווער אין פשט הכתובים מ'זעט איך לערן רש"י און איך זע איך לערן חומש מיט רש"י עפעס זע איך נישט פארשטאנדיג דא און רשי באווארנט עס נישט, וואס טוט זיך דא, פארוואס האט עס רשי נישט באווארנט? מוז מען זאגן אז על פי פשוטו של מקרא איז עס מלכתחילה קיין קשיא נישט. דער רבי גיבט דריי דריי ענטפערס פארוואס רשי זאגט עס נישט, אדער מלכתחילה איז עס קיין קשיא נישט, אדער ווייל על דרך הפשט איז עס מובן מעצמו, האסט נישט פארשטאנען? לערן נאך אמאל און נאך אמאל ביז דו זאלסט פארשטיין, ס'איז פארשטאנדיג אליין. אדער עס איז לכתחילה נישט קיין קשיא, אדער אדער על דרך הפשט איז דאס מובן מעצמו, און אדער דאס ווערט באווארנט דורך א פריערדיגן פירוש אין רשי, רשי האט שוין איינמאל געזאגט וועגן דעם, דארף ער עס נישט איבערזאגן קיין צווייטן מאל. דער רבי ממשיך אין די פרשיות ויקהל פקודי זענען דא כמה ענינים וואס זענען נישט מובן על פי פשוטו של מקרא דא זאכן וואס זענען נישט פארשטאנדיג על פי פשוטו של מקרא און נאך מער מ'וועט זען אז אין פרשת פקודי וועט מען זען אז די שאלה וואס מיר גייען האבן איז ווערט די שאלה ווערט ערשט אין גאנצן נאך וואס רש"י גיט א פירוש ווען רש"י גיט נישט קיין פירוש וואלט איך פארשטאנען אלץ לויט רש"י'ס פירוש ווערט מיר א שאלה און רש"י ענטפערט דאס נישט און נאכמער, אייניגע קשיות ווערן בעיקר מצד פירוש רשי, מען וועט זיך דא אפשטעלן על כל פנים אויף איין שאלה אין יעדע פרשה, דער רבי זאגט ס'דא כמה וכמה, אבער מיר וועלן זיך אפשטעלן אויף איין שאלה אין פרשת ויקהל און איין שאלה אין פרשת פקודי. די שאלה אין פרשת ויקהל, אין פרשת ויקהל אויפן פסוק, דער פסוק אין פרשת ויקהל שטייט וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים,

אז זיי האבן געשפונען די וואל וואס ווערט אנגערופן נוצה, פארוואס ווערט עס אנגערופן נוצה, ברענגט דער רבי אראפ אז וואל פון א פון א כבש פון א פון א שעפס דארף מען שניידן, דא וויבאלד עס איז האר דארף מען עס ארויסרייסן אזוי ווי מען פליקט אפ פון א פון א הינדל, אזוי דא אויכעט ווערט עס אנגערופן נוצה. דערפאר רשי מעל גבי העזים טווין אותן, אז ווייל לכאורה איז דאך זייער שווער דער לשון, טוו את העזים, וואס מיינט עס טוו את העזים? קען עפעס זיין מ'קען עפעס שפינען די ציגן? מוז מען זאגן טוו את העזים, אז זיי האבן געשפינט ווען ס'נאך געווען צוגעבונדן צו די עזים. אז זיי האבן געשפונען די וואל נוצה ווי זי איז נאך באהאפטן צו די עזים. דאס וואס רשי זאגט, זאגט דער רבי, און רשי זאגט נישט וועגן דעם גארנישט, דארף מען פארשטיין וואס פאר א מעלה און תועלת איז אין דעם וואס מעל גבי העזים טווין אותן. רשי איז מחדש דא א חידוש, וויבאלד אז רשי האט געקוועטשט וואס ס'שטייט טוו את העזים, זאגט רשי שמעל גבי העזים טווין, דארף מען פארשטיין א שאלה, וואס איז די מעלה אין דעם? וואס איז די תועלת אין דעם? ולכאורה, זאגט דער רבי אדרבה, ס'גאר פארקערט, נאר געבן א הקדמה מ'זאל פארשטיין וואס איז דער וואס מיינט דאס וואס מיינט דאס געשפונען שפינען וואס מיינט שפינען שפינען מיינט אז מען נעמט די האר וואס זענען דא פון א פון א ציג אדער מען נעמט סיבים הייסט דאס אויף לשון קודש מען נעמט אזעלכע פייבערס און מען נעמט און מען דרייט און מען דרייט און מען דרייט אדער אויף די זייט אדער אויף די פארקערטע זייט און מיט דעם דרייען ווערט דאס אן ענין פון א חוט יעמאלט ווערט דאס א פאדעם מען נעמט דעם פאדעם און דערנאכדעם קומט דער ענין פון אריגה אריגה איז וואס מען גייט שתי וערב ווי ווערט אריגה יעדער בגד וואס מען זעט חוץ פון לעדער מיט אלע אנדערע זאכן וואס איז געמאכט אין מאשינען איז דאס שתי וערב מען נעמט די חוטים און מען מאכט ביז ס'ווערט א בגד פון דעם איז דאך די זעלבע זאך מען האט גענומען פון די ציגן און פון די כבשים און מען האט דאס געשפונען מען האט געמאכט פון דעם חוטים דאן האט מען עס איבערגעגעבן דאס האבן די ווייבער געמאכט דאן האט מען עס איבערגעגעבן צו די עושי המלאכה און זיי האבן געמאכט פון דעם

ולכאורה זאגט דער רבי וואס רשי איז מחדש אז שמעל גבי העזים טווין אותן זאגט דער רבי לכאורה אדרבה בשעת אז די נוצה זענען אפגעשניטן פון די עזים קען מען זיי דעם דעמאלט שפינען א סאך גרינגער און בעסער ווי זיי זענען על העזים מען האלט ביידע צוזאמען אט איז דא מאשין וואס מען לייגט ארויף איינע פון ביידע זייטן און מען דרייט און אדער מען האלט איינע און איינע איז צוגעבונדן צו די מאשין און ס'דרייט זיך און אזוי ווערט ביז ס'ווערט א חוט איז דאך א סאך גרינגער ווען מען מאכט דאס נישט אויף די עזים וואס האט מען פון דעם וואס די נוצה ווערן געשפונען דווקא מעל גבי העזים דאס איז איין שאלה וואס דער רבי פרעגט א געשמאקע שאלה רשי ענטפערט עס נישט רשי זאגט נישט אויף וואס האט מען דאס געטון אויך וויבאלד די תורה דערציילט אויף וויפיל ס'איז געווען די חביבות פון מלאכת המשכן ביי די נשים די תורה דערציילט אז די נשים איז געווען ביי זיי זייער שטארק חביב דער ענין פון מלאכת המשכן וואו זעט מען עס? ס'איז דא א פסוק א קלארע פסוק ועל דרך וואס שטייט מה שכתוב פריער שטייט אין אין פרק לה פסוק כב שטייט ויבואו האנשים על הנשים וואס הייסט דאס אז זיי זענען געווען נאך די נשים די נשים זענען געווען די ערשטע וואס האבן עס געברענגט און זיי זענען געווען ווי א צווייטע זאך צו די נשים אז זיי האבן ארויסגעוויזן א אויסערגעווענליכע חכמה און א פעיגקייט אין די טוויה מעל גבי העזים יא דאס ווייזט אז זיי זענען געווען זייער זייער שטארק די חביבות אין משכן און זיי האבן געוואלט ארויסווייזן זייער פעיגקייט און זייער און זייער חכמה האבן זיי עס געמאכט אויף די עזים פארוואס געפינט מען דאס נישט אויך אויב דאס איז די מעשה דאס ווייזט ארויס אויף די געשמאקייט פון די פרויען ווי זיי האבן זיך געקאכט אין דעם ענין פון די נדבת המשכן ווי זיי האבן עס געמאכט ווערט דאך א געוואלדיגע ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה איך האב געזוכט דעם ווארט איך האב נישט געפונען דעם ווארט ויבואו האנשים על הנשים זיי זענען געווען טפל צו די נשים זייער זייער ענטוזיאזם זיי ווי זיי האבן געמאכט די זאכן געווען מיט די גרעסטע ווארימקייט פאר דעם פאר דעם פאר דעם משכן ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס געפינט מען דאס נישט אויך ביי דער טוויה פון צמר פון די יריעות התחתונות ס'איז געווען יריעות התחתונות יריעות העזים איז געווען עליונות אויף די יריעות התחתונות איז דווקא ביי די יריעות עליונות האט מען געמאכט דעם ענין פון טוויה על העזים מה שאין כן ביי די כבשים האט מען דאס נישט געמאכט אויב ס'ווייזט ארויס אויף אזא גרויסע פעיגקייט און אזא גרויסע חכמה האט דאס דארטן אויכעט געדארפט מאכן

זיי האבן אבער נישט געשפונען די צמר מעל גבי הכבשים. איז דאך זייער שווער, פארוואס איז דאס? דער רבי פרובירט צו פארענטפערן אין הערה אכט, אז לכאורה די שאלה איז נישט קיין שאלה פארוואס, ואולי יש לומר שזה אי אפשרי. ווילסט דאך זאגן אז מען זאל מאכן דעם שפינען אויף דעם כבש, עס קען נישט זיין, כיוון שצריך להיות ד' מינים יחד. דארף דאך זיין פיר פיר סארטן צוזאמען דארף דאך זיין דער ענין פון יעדער מאל יעדער חוט האט געהאט אין זיך פיר צוזאמען אויב אזוי האט מען דאס נישט געקענט מאכן אבער פון דעסוועגן די שאלה בלייבט ביי אונז מיר האבן צוויי שאלות דא אויף ויקהל דער ערשטע שאלה איז רשי זאגט אז ס'געווען א מוראדיגע זאך מעל גבי העזים טוו אותם וואס איז די מעלה אין דעם לכאורה פארקערט אז ס'אראפגענומען פון דעם עז איז גרינגער צו אויסהאנדלען צו ארבעטן מיט דעם און אויב איך זאג אז ס'איז אזא גרויסע מעלה, האט מען דאך געדארפט מאכן ביי די כבשים אויך די זעלבע זאך. דאס איז די שאלה וואס דער רבי האט אויף ויקהל, און רשי ענטפערט גארנישט וועגן דעם, נישט פארוואס מ'האט נישט געמאכט די כבשים, און נישט פארוואס בכלל מ'האט עס געמאכט, לכאו' איז געווען בעסער ווען מ'מאכט דאס אן, נישט צוגעבונדן אויף דעם עז, פריער זאל מען עס אויספליקן, און דערנאכדעם איז גרינגער צו ארבעטן מיט דעם. אות ב' אין פירוש רשי בפרשת פקודי, קאפיטל לח פסוק כב, דארף מען פארשטיין אויך א שווערע שאלה, וואס רש"י זאגט אז משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. כן? רש"י ברענגט אראפ, פאר משה האט געזאגט בצלאל צו מאכן כלים פריער און דערנאכדעם דעם משכן. אמר לו, אמר לו בצלאל, זאגט בצלאל צו משה רבינו, מנהג עולם לעשות תחילה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. די ערשטע זאך מאכט מען א בית, דערנאכדעם מאכט מען כלים און מען ברענגט עס גלייך אריין. וואס זאגסטו מען זאל מאכן כלים און דערנאכדעם מאכן דעם בית? אמר לו, האט אים משה רבינו געענטפערט, כך שמעתי, איך האב טאקע געהערט אזוי פונעם אייבערשטן, אז מען זאל מאכן קודם מען זאל זיין דער עניין פון א בית און דערנאכדעם מאכן מאכן די כלים. וכן, און האט אים געזאגט, דערפאר דיין נאמען בצלאל, בצל קל, אז דו האסט טאקע געהערט אזוי, וכן עשה, און האט טאקע געמאכט אזוי, וכן עשה המשכן תחילה, ואחר כך עשה כלים. פארוואס? ווייל מנהג עולם איז אזוי ארבעט, אזוי מאכט מען. איז נישט מובן. שטייט טאקע ווי שטייט ווי שטייט טאקע אין אין אין חומש ווי שטייט דארטן אין פרשת כי תשא שטייט ראה קראתי בשם בצלאל וואס שטייט גלייך נאך דעם אז ער זאל מאכן את אהל מועד ואת הארון לעדות וכולי קודם זאל ער מאכן דעם אהל מועד דערנאכדעם דעם ארון קודם דעם בית דערנאכדעם די כלים שטייט טאקע אזוי שטייט דאך קלאר איז נישט דאס איז וואס שטייט אין וואס רש"י ברענגט אראפ פון דעם פון דעם פסוק וואס שטייט משה ציווה לבצלאל איז נישט מובן יעצט קומט די שאלה וויבאלד אז דער אופן וסדר עשיית המשכן איז נישט געווען לויט דעם מנהג עולם דער גאנצער ענין איז געווען ווי בצלאל האט אים געזאגט אז ס'איז נישט כמנהג עולם איז דאך דער מנהג עולם ביים בויען א בית אז פריער בויט מען די ווענט און דערנאך דעם דאך דאס איז א נארמאלע זאך ווי מען ארבעט און אזוי איז אויך געווען ביי הקמת המשכן איז דאך געווען טאקע אזוי ווי שטייט אין פרשת פקודי און אין פרשת ויקהל געפינט מען אז די חכמי לב האבן פריער געמאכט די יריעות אלס גג, און ערשט דערנאך האבן זיי געמאכט די קרשים, און אזוי איז אויך געווען דער סדר וואס זיי זענען אויף דעם נצטווה געווארן, בפרשת, בפרשת תרומה, פריער די יריעות און דערנאכדעם דעם ענין פון די קרשים, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס טוט זיך דא? פארוואס אויב בצלאל האט אים געזאגט אז די ערשטע זאך דארף מען מאכן אן אהל און דערנאכדעם קען מען מאכן די כלים פארוואס האט מען געמאכט פריער דעם ענין פון די יריעות און דערנאך האט מען ערשט געמאכט די קרשים האב מיר האב מיר צוויי האב מיר א שאלה אין פקודי לכאורה צוויי שאלות אין ויקהל און רש"י זאגט גאר נישט אויף דעם א געוואלדיגע זאך רש"י אליין ברענגט אראפ נאך וואס רש"י לערנט אונז דעם ציווה לבצלאל בצלאל האט אים געפרעגט ווי ווילסט איך זאל מאכן אזוי זאגט ער מנהג עולם

יעמאלט זאל מען גלייך קענען נעמען די יריעות און ארויף לייגן אויף דעם, דאס פארענטפערט די בעלי תוספות, דער רבי זאגט איך קען עס נישט אננעמען, אין פשוטו של מקרא קען איך נישט אננעמען דעם תירוץ, ס'איז א געשמאקער ענטפער, פארוואס האט מען עס געמאכט פריער, ווייל די מינוט וואס מען שטעלט אויף דעם דעם משכן זאל נישט שטיין קיין איין סעקונדע טאר נישט שטיין ליידיג דער משכן אפן, מען דארף אים גלייך פארדעקן, דער רבי האט נוסף אויף דעם וואס דאס גופא פאדערט א טעם פארוואס האבן די קרשים נישט געקענט זיין שעה אחת בלי כיסוי, ערשט איך דארף פשוט פארשטיין פארוואס, וואס איז דער בעל תוס' מחדש, וואו שטייט עס, פון וואו נעמט מען עס, אז ס'טאר נישט זיין קיין מינוט נישט צוגעדעקט? זאגט דער רבי, נוסף צו דעם, איז אין פשוטו של מקרא קען מען נישט אזוי איינלערנען, כ'קען נישט לערנען אזוי, כ'קען עס נישט נוצן אלס א תירוץ, פארוואס? זאגט דער רבי זייער פשוט, ווארום, פון פשטות הכתובים זעט מען אז מ'האט געבראכט דעם משכן צו משה ערשט נאכדעם ווען זענען פארטיג געווארן אלע פרטי וחלקי המשכן, די יריעות, קרשים, און כל כלי המשכן, יעמאלט האט מען עס ערשט געברענגט צו משה, ווי ס'שטייט קלאר אין פסוק, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת מכסהו ואת, שטייט אויסגערעכנט אלעס וואס מ'ברענגט צו משה, דאן האט עס משה אויפגעשטעלט, איז לכאורה איז לויט איז וואס ענפערט מיר דער בעל התוספות, אז ס'האט געדארפט זיין גרייט מ'זאל עס קענען צודעקן, אפילו ווען מ'מאכט עס נאך די קרשים, וואלט דאך אויך געווען בסדר, פארוואס? ווייל ווען מ'האט געברענגט אלץ צו משה רבינו האט ער ארויפגעשטעלט די קרשים און גלייך ארויפגעלייגט די די יריעות, וואס דארף איך מאכן ביז די יריעות פריער? זאגט דער רבי אין פשוטו של מקרא קען איך עס נישט אננעמען, און ערשט דערנאך האט מען עס אויפגעשטעלט כמובן, כמובן אזוי שטייט קלאר אין תורה, במילא איז דאך קיין נפקא מינה נישט וועלכע חלק ס'איז געמאכט געווארן פריער, צו איך מאך די קרשים פריער צו איך מאך די די יריעות פריער ממילא טו איך ברענגען אלץ צוזאמען ווען ס'איז אלץ פארטיג ברענגט מען אלץ צו משה רבינו אפילו ווען מ'וואלט געמאכט די קרשים פריער ווי ס'איז מנהג עולם אז קודם מאכט מען ווענט דערנאך מאכט מען א דאך וואלטן זיי סיי ווי נישט געשטאנען קיין שעה אחת בלי כיסוי זיי וואלטן נישט געווען שעה אחת בלי כיסוי איך וואלט גלייך צוגעדעקט ווייל איך האב עס גרייט אלץ איז געווען גרייט היות מ'האט זיי ערשט אויפגעשטעלט לאחר גמר עשיית כל המשכן כולו איז די תמי' וואס אין די ביידע ערטער סיי אין ויקהל און סיי אין פקודי געפינט מען נישט אז רשי זאל דאס באווארענען און די קשיא דא איז אויף רשי נישט א שאלה אויף רשי וואס ער זאגט שאלה אויף רשי וואס ער נישט מסביר אין די צוויי פלעצער דאס הייסט אז אפילו ווען מען מאכט די קרשים פריער וואלט דער משכן נישט געווען קיין איין סעקונדע אן כיסוי מיט די מינוט וואס די קרשים זענען אויפגעשטעלט כאפט מען גלייך און מען לייגט עס ארויף נישט וויכטיג וואס איז געמאכט געווארן פריערט ווערט בלייבט דאך די שאלה פאר וואס האט מען געדארפט מאכן די יריעות פריערט א געוואלדיגע שווערע שאלה האב מיר דא האב מיר דא די שאלה אויף ויקהל איבער חזר נאך אמאל די שאלה אויף ויקהל שאלה אויף פקודי דארט רשי פון דעם וואס רשי גיט מיר א פירוש אויפן פסוק פון דעם ווערט גאר די שאלה סו רשי שטעלט זיך גאר נישט אויף דעם און איז גאר נישט מסביר די ערשטע שאלה איז ויקהל וואס איז די מעלה אין אין אין שפינען ווען ס'נאך אויף די עזים און איך האט אייב דאס איז א מעלה לכאורה איז פארקערט און אז ס'איז גרינגער צו ארבעטן ווען ס'איז נישט אויף דעם עז און בפרט נאך אז דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה שפעטער יא דער רבי אין הערה 7 בפרט אויף די כבשים זאגט מען ניין און אויף די עיזים זאגט מען יא א עז איז א סך א סך א ווילדערע חיה בעל חי ווי דער ווי דער כבש בפרט דקושי יותר הטוויה על גבי עיזים, כיוון שהם תקיפים, וקופצים יותר מכבשים. איז ביי כבשים מאכט מען נישט, און ביי עיזים מאכט מען יא. דארף מען פארשטיין וואס דא איז. און אויב יא, פארוואס ביי די כבשים האט מען נישט געמאכט? ס'וואלט דאך געווען גרינגער אויף די כבשים ווי אויף די עיזים. די צווייטע שאלה, די שאלה איז דערנאך געווען אויף פרשת פקודי. רשי ברענגט אראפ אז ער האט אנגעזאגט בצלאל'ען לעשות תחילה כלים ואחר כך בית. זאגט ער, מנהג עולם אז מ'מאכט קודם א בית דערנאך דאס. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, וואס האט מען געמאכט די יריעות פאר די ווענט ס'איז דאך סדר העולם איז אז מ'האט געמאכט ווענט דערנאך מאכט מען א מאכט מען א דאך דעם תירוץ פון בעלי תוספות האט דער רבי געזאגט קען איך נישט אננעמען אין פשוטו של מקרא אין אות גימל גייט דער רבי אנהייבן צו מבאר זיין צוויי דיוקים אין רשי געוואלדיגע געשמאקע דיוקים אין רשי ווערט א שאלה וואס רשי איז מדייק און זאגט דאס אויף אזא סארט אויפן דאס וועט פארענטפערן ביידע רשי'ס מיט איין ביידע שאלות וואס מיר האבן וואס רשי ענטפערט נישט סיי אויף ויקהל און סיי אויף פקודי פשוט כפתור ופרח געשמאק געשמאק געשמאק אות גימל וועט מען דאס פארשטיין בהקדים צוויי דיוקים אין פירוש רשי בפרשת ויקהל מען נעמען צוויי דיוקים אין פרשת ויקהל און מיט דעם מסביר זיין וואס רשי זאגט דא לויט דעם ווערן פארענטפערט ביידע שאלות סיי אין ויקהל און סיי אין פקודי א' איין שאלה איין דיוק אין רשי אין ויקהל רשי איז דאך אויסן צו אפטייטשן טוו את העיזים רש י האט געקוועטשט, וואס הייסט טוו את העיזים? קען מען עפעס שפינען ציגן? וואס האט רש י געוואלט דא ארויסברענגען? אז דאס מיינט, מעל גבי העיזים טוו אותם, דאס הייסט טוו את העיזים, מען האט געשפונען אויף די ציגן. האט ער דערמיט געדארפט אנהייבן זיין פירוש, א מורא'דיגע געוואלדיגע שאלה, די שאלה פשוט שרייט. ער האט געדארפט אנהייבן מיט דעם זיין פירוש, זאגן, הער זיך איין, טוו את העיזים? וואס מיינט דאס טוו את העיזים? מ'קען דאך נישט שפינען קיין ציגן. האט רשי געדארפט זאגן מעל גבי העיזים טווין אותן, און נאכדעם האט ער געדארפט זאגן אז ס'איז א ספעציעלע חכמה אויף צו מאכן אזא זאך. רשי זאגט פארקערט. ער זאגט דאס איז א ספעציעלע חכמה, פאר דו ווייסט וואס ער גייט דיר זאגן. ס'איז אינגאנצן פארקערט, ס'שטימט אינגאנצן נישט. לאמיר לערנען אינעווייניג. האט ער דערמיט געדארפט אנהייבן זיין פירוש, אונטערגעשטראכן, מיט דעם האט ער געדארפט אנהייבן, און דערנאך ערשט צוגעבן אן ענין נוסף אין דעם, וואס האט ער געדארפט צוגעבן? אז דער אופן פון שפינען איז אן אומנות יתירה וכיוצא בזה. און בכלל, ווי קען רש י אנהייבן מיט די ווערטער היא היתה אומנות יתירה איידער מען ווייסט וועגן וואס עס רעדט זיך דא? שטייט אין פסוק, שטייט, ווי דער לשון אין פסוק, שטייט אין פסוק טוו את העיזים. זאג מיר קודם וואס דאס מיינט, די אומנות יתירה, ווי קענסטו מיר זאגן היא היתה אומנות יתירה ווען איך ווייס נאכנישט וואס דאס איז? זאג מיר קודם טוו מעל גבי העזים, גלייך נאכדעם וועט שטיין והיא היתה אומנות יתירה. שטימט אינגאנצן נישט דא וואס רשי טוט, איידער מען ווייסט וואס וועגן וואס ס'רעדט זיך דא, און ערשט דערנאך זאגן דעם פירוש הכתוב שמעל גבי העזים טווין אותן. סאו קודם ברענגט ער היא היתה אומנות יתירה, און ערשט דערנאך ברענגט ער דעם פירוש שמעל גבי העזים טווין אותן, שטימט אינגאנצן נישט. בית, די צווייטע דיוק אין רשי, וואס מען זעט אז רשי רשי האט דאך זיכער געהאט א כוונה דא, און וויבאלד ס'איז א טיפע כוונה אין דעם וואס האט עס אזוי געמאכט, מען דארף נאר פארשטיין וואס דאס איז, מ'וועט פארשטיין וועט אראפפאלן די שאלות. בית, די צווייטע שאלה וואס מיר האבן א דיוק אין רשי, פארוואס נוצט רשי דעם לשון אומנות יתירה, ווען רשי זאגט אז ס'איז געווען דער ענין פון אז מעל גבי העזים האבן זיי עס גענומען, זאגט רשי, היא היתה אומנות יתירה, און נישט היא היתה חכמה יתירה, פארוואס נוצט רשי דעם לשון אומנות און נישט חכמה? ווייל דאס איז לשון הכתוב, שטייט דאך אין פסוק אזוי, וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה, וואס דארף רשי זאגן עפעס אומנות? דער רשי קען זאגן היא היתה חכמה יתירה. בפרט, נאך מער די שאלה ווערט אסאך שטארקער, אז אין גמרא, אין גמרא אין שבת, וואס איז בפשטות דער מקור פון דעם פירוש רשי? פון וואנעט נעמט רשי דעם פירוש אז מעל גבי העזים טוו אותן, און אז היתה, אז ס'געווען א ספעציעלע חכמה, א ספעציעלע זאך וואס מ'האט עס געטון, שטייט טאקע דער לשון חכמה יתירה. און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוויי און צוואַנציק אין גמרא דארטן, שטייט גדולה חכמה, און וואס זאגט רשי? נשא לבן יתירות חכמה משמע. קומט רשי דא און דרייט אויס אינגאנצן און זאגט מיר אומנות יתירה. האבן מיר די שאלה פארוואס רשי גיבט א פירוש אויף ויקהל, פון דעם ווערט אונזער שאלה וואס מ'ווייסט נישט וואס איז דער חידוש דא פון מאכן דווקא על העזים לכאורה איז בעסער נישט. שאלה אין פקודי איז געווען, אויב איך זאג אז ס'דארף זיין אז מנהג העולם אז מ'בויט אזוי פארוואס האט מען געמאכט קודם די יריעות און נישט די ווענט, קודם מאכט מען ווענט דערנאך און דערנאך מאכט מען א דאך, אזוי פירט זיך די וועלט, מ'קען נישט מאכן קיין דאך אז ס'איז נישטא קיין ווענט, און דער סדר עולם איז אזוי, אזוי טוט מען. דער רבי מ'וועט דאס פארשטיין אין צוויי דיוקים אין פירוש רשי ויקהל לויט דעם וועט עס ווערן פארשטאנדיג די ערשטע זאך איז רשי הייבט אן מיט היא היתה אומנות יתירה איך ווייס נאך נישט וועגן וואס דו רעדסט דערצייל מיר קודם אז ס'איז געווען מעל גבי העזים נאכדעם צו זאגן היא היתה אומנות יתירה נישט פארקערט צווייטע דיוק געווען פארוואס זאגט רשי אומנות און נישט חכמה מ'וועט מסביר זיין די צוויי דיוקים וואס דא רשי האט דא געמיינט וואס איז דא געלעגן באהאלטן אין רשי וועט ווערן אראפ אלע שאלות אות דלת דער ביאור בזה וויבאלד אז מען טיילט אויס באזונדער אין א פסוק בפני עצמו, טוו את העיזים, דא קומט דער יסוד פונעם ענטפער, וויבאלד אז די תורה טיילט אויס באזונדער אין א ספעציעלן פסוק, טוו את העיזים, און מען איז עס נישט כולל אינעם פריערדיגן פסוק צוזאמען מיט וכל אישה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן וגומר, געוואלדיג! די רבי וועט ארויסברענגען וואס רשי האט דא געקוועטשט און וואס רשי האט דא האט דא משנה געווען סיי דעם ענין פון אומנות יתירה און סיי אויכעט וואס ער רופט עס אומנות נישט חכמה און פאר וואס ער הייבט אן מיט היא היתה היתה אומנות יתירה געוואלדיג געוואלדיג ווי די רבי וועט עס ארויסברענגען דעם ענטפער די רבי זאגט אז מ'זעט א אינטערעסאנטע זאך דריי מאל זעט מען אז ווען דער אייבערשטער זאגט אן משה רבנו ווען משה רבנו זאגט אן די אידן און ווען די אידן מאכן עס ווען די פרויען מאכן עס שטייט דריי מאל ווען מ'האט עס געברענגט סליחה איינמאל ווען דער אייבערשטער זאגט אן משה ווען משה זאגט אן די אידן און ווען מ'האט געברענגט אלס דאך ווערט אויסגערעכנט אלעמאל די זעלבע זאך אין תרומה ווערט אויסגערעכנט, דערנאך אין כי תשא ווערט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט ראה קראתי בשם בצלאל ווער זאל עס מאכן, און משה רבינו האט זיי געזאגט ויקהל משה את העם, און האט זיי געזאגט ווי אזוי עס צו מאכן, און נאכדעם איז געווען ווען זיי האבן עס געברענגט, שטייט אלעמאל סיי די כבשים און סיי די עיזים אין זעלבן פסוק. תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, דאס איז אין פרשת תרומה, די זעלבע זאך אין פרשת כי תשא, די זעלבע זאך איז אויך אין פרשת פקודי, איז אלעמאל שטייט עס אויף אזא סארט אופן, נאר דא ווען זיי האבן עס געמאכט, טיילט עס אויס די תורה אין צוויי פסוקים, אין איין פסוק שטייט אשה חכמת לב בידיה טוו, ויביאו מטוה את התכלת, ואת הארגמן, רעדט רשי וועגן וואס רעדט ער דא, רעדט מען דא אז זיי האבן געברענגט די זאכן פון די כבשים, וואס דאס איז געווען געפארבט תכלת און ארגמן, ווי זיי שטייען טאקע צוזאמען ערשט ביי דער הבאה, ווי איך געזאגט פריער, סיי ביי דער הבאה, און סיי ביי דעם ציווי אויף דער תרומה, און דער רבי לייגט צו אין די הערה, און אויכעט בציווי השם אין תרומה, דריי מאל שטייען זיי צוזאמען אין זעלבן פסוק, דא קומט עס, ס'ווערט צוויי פסוקים, איין פסוק רעדט וועגן דעם ענין פון די כבשים ווי מען האט עס געמאכט, דערנאך קומט א צווייטער פסוק וכל אשה חכמת לב, א נייע זאך, טוו את העזים. בפרט אז דער פסוק חזרט איבער נאכאמאל, שטייט נישט אין א צווייטן פסוק מיט דעם זעלבן לשון פון פריער, וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה, את התכלת ואת הארגמן, און גלייך נאכדעם זאל זיין א נייער פסוק וואס וועט שטיין אז אז האבן געמאכט טוו והנשים טוו את העזים, ניין, עס הייבט זיך אן א נייע א נייע רען, נאכאמאל דער זעלבער לשון, וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו, שטייט דאך נאכאמאל. איז מובן מעצמו, אונטערגעשטראכן מעצמו, ממילא יעדער איינער וואס לערנט חומש ווי ס'דארף צו זיין, וועט גלייך פארשטיין אז דער טוו את העזים איז אנדערש פון דעם טוו אין דעם פסוק שלפניו. פארוואס האט עס די תורה צוטיילט אין צוויי פסוקים? ווייל דער טוו איז א אנדער סארט טוו. דערפאר שטייט טוו את העזים, דערפאר איז דאס אין צוויי עקסטערע פסוקים. ס'איז אנדערש פון דעם טוו אין דעם פסוק שלפניו. ס'קען נישט שטיין צוזאמען. ביי די ציווי אין תרומה, ביי דעם ציווי פון משה רבינו צו די אידן, ווען זיי האבן עס געברענגט,

איז במילא האט דער רבי אוועקגעלייגט דעם יסוד אז אין צוויי עקסטערע פסוקים וואס שטייט ביידע מאל איבערגעחזרט וכל אשה חכמת לב דא שטייט וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה ס'איז א נייע עניין פון א חכמה אין א עקסטערן פסוק וואס שטייט א די דארט שטייט אשה חכמת לב דא שטייט נשא לבן אותנה בחכמה אין גאנצן אנדערש א לשון וואס שטייט נאך אמאל דער טוו מוז זיך זאגן אז ס'איז צוויי עקסטערע טוו'ס יעדער איינער וואס לערנט חומש ווי ס'דארף זיין פארשטייט עס שוין אליין ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער קלאר און דער טעם דערפון פארשטייט אויך א בן חמש אבער איך האב נישט מיט גאטעס איך פארשטיין ער ווייסט אז ס'שטייט אין צוויי עקסטערע פסוקים און ער ווייסט אז טוו את העזים ס'איז נישט אזא מציאות פון שפינען די ציגן מוז מען זאגן טוו את מ'האט געשפונען די האר די נוצה וואס מ'האט ארויס געפליקט פון די עזים האט מען האט פארן ארויספליקן האט מען עס געשפינט את העזים מיט די עזים דאס מיינט טוו את העזים סליחה מ'האט עס געשפונט מיט אויף די עזים ווי זיי זענען געווען נאך אויף די עזים אויך דער אויך דער און דער טעם פארשטייט אויך א בן חמש וויבאלט אז דאס וואס אידן האבן מנדב געווען דער רבי איז מסביר פאר וואס א בן חמש עס אויך פארשטייט וויבאלט אז אז דאס וואס אידן האבן מנדב געווען און געבראכט פארן משכן איז געווען תרומת השם וואס מיינט ס'איז געווען תרומת השם ווי א נדבה והקרבה להשם זיי האבן עס געברענגט אזוי ווי א נדבה און אזוי ווי א קרבן איז כשם ווי אין קרבנות זיינען דא פארשידענע סוגים יעדער איינער פארשטייט און ווייסט א בן חמש למקרא ווייסט שוין אז ס'דא סוגים און דאס שוין געלערנט אין חומש בראשית א קרבן פון מין החי און פון מין הצומח, ווי שוין געלערנט אין בראשית, ווי מיר געפינען אין פרשת בראשית ביי קרבן קין און קרבן הבל, און א קרבן פון א בעל חי איז פארשטאנדיג אז ס'איז מער חשוב ווי א קרבן פון א צומח. דער רבי לייגט צו אין דרייסיג צו מאכן געבן צו פארשטיין אז דער חיסרון אין קורבן קיין איז נישט געווען ווייל ער האט געברענגט ווייל ער האט געברענגט א זאך פון פון צומח און נישט חי דאס איז נישט געווען דער פראבלעם דער פראבלעם איז געווען וואס ער האט געברענגט דער גרוע ווייל ער וואס איז געווען צומח איז א פיינע זאך ער האט געברענגט דער גרוע שבצומח פאר וואס האט ער געברענגט צומח ווייל ער געווען עובד אדמה און האט מסתם נישט געהאט קיין ציגן אזוי זאגט דער רבי דער שהיה עובד אדמה והבל היה רועה צאן דערפאר האט ער געברענגט פון דעם איז זע איך אז ס'איז דא א מעלה אין חי אויף צומח צומח איז גוט ס'איז א קרבן אבער ס'דא דרגות אין אין דעם דאס על דרך זה אויך בנידון דידן יעצט דאס וועט אונז געבן צו פארשטיין ביי אונז אויך וואס מיר לערנען דא ווען מען קען שפינען חוטי הנוצה ווען זיי זענען נאך מחובר צו די עזים מין החי דער רבי האט דאך געפרעגט אין די שאלה אדרבה שפינען נישט אויף דעם איז א סך א סך גרינגער זאגט דער רבי ניין א מוראדיגע מעלה וואס די אידן האבן דא געטון מ'רעדט וועגן נדבה והקרבה להשם ווען די פרויען האבן עס געטון ווען די אידן האבן געברענגט די תרומה האבן זיי עס געברענגט אזוי ווי א קורבן וואס האבן די פרויען געוואלט טון דא זיי האבן געוואלט ברענגען א קורבן פון די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין ווען זיי רייסן עס ארויס פון די ציגן און זיי מאכן עס וואלט דאס געווען א עניין פון צומח ס'איז געוואקסן ווען זיי מאכן עס אויף די ציגן, האבן זיי געברענגט א קרבן מן החי, דאס איז נאך געווען צוגעטשעפעט צו דעם ציג. על דרך זה בנידון דידן, ווען מ'קען שפינען חוטי הנוצה ווען זיי זענען נאך מחובר צו די עיזים מן החי, איז עס א חשוב'ערע תרומה ווי א מטוה פונעם נוצה וואס איז אפגעשניטן פון די עיזים, ס'איז אסאך א העכערע תרומה, א חשוב'ערע תרומה, ווי שפינען פון א נוצה, פון די האר ווען זיי זענען שוין אראפגענומען פון דעם ציג, חוטין וועלכע זענען נאך מחובר צום בעל חי, צו די עיזים, וואקסן זיי, זיי האלטן אין איין וואקסן, זיי האבן א שייכות צו מין החי, זיי זענען יונק פון גוף החי, ס'איז נאך יונק, זיי לעבן דאך פון דעם חי, מה שאין כן די חוטים נאך דעם ווי זיי זענען אפגעשניטן פון גוף החי, באקומען זיי א דין פון צומח, מילא האבן די ווייבער עס געמאכט דווקא אויף דעם, קען זיין ס'איז געווען טאקע שווערער, קען זיין א ספעשל חכמה, א ספעשל ענין פון ווי מ'מאכט דאס, פון דעסוועגן האבן זיי עס געמאכט אזוי. ובפרט, אויב מען וועט לערנען בפשטות כנזכר לעיל, אויב מען וועט לערנען בפשטות אז מען האט געבראכט די חוטים ווי זיי זענען נאך געווען על גבי העיזים, נישט זיי האבן עס געמאכט אויף די עיזים און אפגעשניטן און עס געברענגט צו די, צו די עושי המלאכה, ניין, זיי האבן עס געברענגט זײ האָבן עס געמאַכט גע, גע, געשפּונען, און ס'איז געװאָרן יעדער האָר, יעדער שׂערה איז געװאָרן גרײט אױף צו קענען װעבן פֿון דעם און מאַכן אַ כּיסוי פֿאַרן משכּון. נײן, נאָר זײ האָבן עס געברענגט, געװען על-גבי עזים האָבן זײ עס געברענגט, איז פּשוט דער עילוי שבזה, זײענדיק בשעת הנתינה אין אַ גדר פֿון אַ חי, פֿון אַ דבר-חי, נישט נאָר װען זײ האָבן עס געמאַכט איז געװען חי, נאָר דער ברענגען איז אױך געװען נאָך אַלץ מיט אַ חי. די װײַבער האָבן געזוכט צו ברענגען אױפֿן שענסטן אופֿן און אױף די חשובֿסטע קרבן װי ס'קען זײַן. האבן מיר דא אוועקגעלייגט דעם יסוד, יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס זיי האבן עס געמאכט, זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס זיי האבן עס געמאכט אויף די ציגן, און ס'וועט אונז בלייבן די שאלה, די צווייטע שאלה, פארוואס האבן זיי עס נישט געמאכט אויף די אויף די כבשים? לויט דעם וואס מיר האבן ערשט געזאגט איז די שאלה אין ויקהל, וואס איז די מעלה אויף מאכן אויף די עיזים, איז פארשטאנדיג, יעצט וועט מען קענען מסביר זיין אויכעט פארוואס זיי האבן עס נישט געמאכט אויף די כבשים. אות ה', פשוט געוואלדיג געשמאק. עס איז מובן פארוואס, אות ה', עס איז מובן פארוואס בלויז ביי די יריעות עיזים איז געווען טוו את העיזים, און מען געפינט דאס נישט ביי די יריעות פון תכלת וארגמן וכו', שטייט נישט אזא זאך, שטייט טוו את העיזים, דארטן שטייט נישט טוו את הכבשים. פארוואס איז דאס? פשוט פראקטיש געשמאק. חוטי הצמר פון די כבשים האט מען געדארפט ברענגען אלץ נאכדעם ווי זיי זיינען געווען געפארבט. מ'האט זיי געדארפט פארבן. ווי האט מען זיי געדארפט פארבן? יעדן איינעם אויף א אנדער סארט צבע, ס'איז נישט געווען אלץ דער זעלבער צבע. ס'האט געדארפט זיין תכלת, וואס זאגט רש"י? ברענגט אראפ הערה איין און דרייסיג כי ציוה ה' למשה, וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם. און תכלת, ווייס נישט וואס מיינט תכלת, וואס עס ברענגען עפעס א פושקע מיט פארב פון תכלת, ניין, זאגט רשי צמר צבוע בדם חילזון, וארגמן, וואס מיינט וארגמן, ברענגען א א א א א קילא פון פון פון ארגמן אדער מער צו קענען אויס אויספיינטן, ניין, צמר צבוע ממין צבע כולו, כולו. ולא שיקחו מאתם צמר בפני עצמו והצבע בפני עצמו. דארף ברענגען די צבוע. וואס מיינט דאס? אז זיי זענען געווען געפארבט תכלת געפארבט מיט דעם דם חילזון, וואס דאס איז דער קאליר פון בלוי, און ארגמן, וואס דאס איז פורפל, כולו. וואס דאס פארבן איז נישט מעגליך בעת די חוטי צמר זענען מחובר צו די כבשים. עס האבן די כבשים און עס נעמען איין חוט עס צו פארבן אזוי, א צווייטן חוט עס פארבן אזוי, ס'איז נישט מעגליך אין דער וועלט צו עס טון. נאכן שפינען דארף מען עס דאך פארבן קומט אויס אז די אז די אז די הבאה פון די תכלת וארגמן קען נישט זיין באלד נאך זייער טוויה מעל גבי הכבשים ס'איז נישט מעגליך צו עס מאכן אויף דעם אופן פשיטא נישט ווי זיי זענען נאך על גבי הכבשים ס'קען נישט זיין אז מען זאל טווה זיין אויף די כבשים און דערנאך עס פארבן און עס נאך ברענגען צום צו די עושי המלאכה אויף די כבשים וואס האט מען געטון ביי די כבשים, מען האט געמוזט אראפנעמען דעם צמר, דאס גייט אראפנעמען עס איז אז מען שערט, ס'איז אן ענין פון שערן די כבשים, שטייט ביי יהודה, עולה תמנתה ער געגיין לגזוז את צאנו, צאנו איז שערט מען, נאר צו מאטיש ווי נאכאמאל אז עיזים איז דער ענין פון פון אויספליקן. איז ביי כבשים איז ביי די עיזים איז געווען געשפּאָנט אויף דעם עז, מ'האָט עס געברענגט מיטן עז צו די עושי המלאכה, זיי האָבן עס אָפּגעשניטן בײַ דעם ענד פֿון דעם, נאָך וואָס ס'איז געווען געשפּאָנט האָבן זיי עס אָפּגעשניטן, און זיי האָבן געהאַט אַ סך שערות, האָבן זיי גענומען מאַכן שתי וערב, מאַכן די כּיסוי אויף דעם משכּן. בײַ כּבשים איז געווען אין גאַנצן אַנדערש, מ'האָט אַראָפּגענומען דעם צמר, דערנאָך האָט מען עס געשפּונען, און נאָך וואָס ס'איז געווען געשפּאָנט האָט מען עס געפֿאַרבט, ס'איז געווען תּכלת און אַרגמן. דערנאך זענען געווען אויכעט אנדערע זאכן, געווען תולעת שני, און דאס פון א און א שש איז פשתן, געווען אנדערע זאכן, אבער פון די כבשים איז געווען תכלת וארגמן. אות וואו. אויף דעם וואס איז מובן מעצמו פון פסוק הנל, באווארנט רשי, יעצט וועט מען קומען פארענטפערן די צוויי דיוקים פון רשי. רשי הייבט אן מיט היא היתה אומנות יתירה, איין שאלה וואס הייבסט אן מיט היא היתה אומנות יתירה, איך ווייס נאכנישט וואס דו ווילסט מיר דא זאגן, זאג מיר פריער אז מעל גבי העיזים האבן זיי עס טוו, נאכדעם וועסטו מיר זאגן היא היתה אומנות יתירה, א געוואלדיגע שווערע שאלה. די צווייטע שאלה איז געווען, די צווייטע שאלה איז געווען, פארוואס זאגט רשי דעם לשון פון אומנות און נישט דעם ענין פון חכמה ווי רשי נעמט די מקור פון די גמרא, און די גמרא זאגט טאקע אז חכמה נישט אומנות. איז אות וואו וועט ער פארענטפערן די צוויי שאלות. די שאלה אויף ויקהל ביידע שאלות פון ויקהל איז אראפ געגאנגען מיר האבן נאך די שאלה די צוויי דיוקים אין רש"י מיר האבן די שאלה אויף פקודי אות ו' אויף דעם וואס איז נוסף אויף דעם וואס איז מובן מעצמו דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז פארשטאנדיק אליין אז טוו את העיזים קען נישט זיין מוז זיין אז ס'איז געווען עבודה וואס האבן געמאכט אויף די עיזים אויף דעם וואס איז מובן מעצמו אונטערגעשטראכן מובן מעצמו פון דעם פסוק אליין כנזכר לעיל באווארנט רש"י היא היתה אומנות יתירה ווארנט רש"י אז דאס איז געווען א אומנות יתירה, דאס וואס די נשים טוו את העיזים איז געווען נישט בלויז מצד נשא לבן אותנה בחכמה, כולל אויך צו פארשטיין, ס'איז געווען דאס אויכעט אבער נישט נאר דאס, וואס איז געווען? נישט נאר אז נשא לבן אותנה בחכמה, אז דורך אזא אופן של טוויה וועט עס זיין א חשוב'ערע נתינה ותרומה פאר די משכן, נישט אויף וואס זיי האבן געטראכט אז זיי טוען עס, ווייל ס'איז א חשוב'ערע נתינה ס'איז א ענין פון חי, נישט נאר צוליב דעם, עס איז געווען דא נאך א נקודה באהאלטן, נאר אויך דערפאר וואס אין דעם איז געווען א בעסערקייט אין אויס אין דעם אויסארבעטונג, אין דעם אויסארבעטונג פון די פון די שפינען, מיט דעם איז געווען א מעלה, חוץ פון דעם וואס איז געמאכט געווארן פון חי. וואס איז דאס? אומנות יתירה. ס'א אומנות יתירה. די עצם טוויה וואס על גבי העיזים קומט ארויס בעסער אויסגעארבעט ווי די טוויה מיט די נוצה וואס זי איז שוין אפגעשניטן פון די עיזים. איז מיט דעם פארשטייט דאס מיט דעם וואס מ'פארשטייט אליין קען מען פארשטיין אויכעט אז ס'איז נישט נאר די מעלה פון חי, ס'האט א מעלה אויכט וואס די ארבעט איז א בעסערע ארבעט. פארוואס? ווארום בשעת די שערות זענען מחובר און יונק פון דער בהמה האבן זיי אין זיך א לחלוחית און א ווייכקייט. און דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און דרײַסיק על כל פנים זענען ווייניגער הארט ווי נאכן שניידן, זיי האבן אין זיך א ווייכקייט, ס'איז נאך אלץ צוגעבונדן צו דעם מענטשן, צו דעם צו דעם ציג, די מינוט וואס דו נעמסט עס ארויס פונעם ציג ווערט עס ווערט עס אינגאנצן אנדערש, איז די ארבעט איז געווען בעסער, נישט נאר דער ענין פון חי, בשעת די שערות זענען מחובר און יונק פון די בהמה האבן אין זיך א לחלוחית און א ווייכקייט, וואס דאס איז א מעלה אין דער אומנות הטוויה, ס'איז א מעלה אין די אומנות, אין דעם פאך, אין דעם ספעשלקייט וואס מען טוט אין דעם. ס'הייסט אז די טוויה איז איז איז מעולה ביותר. נישט נאר ס'איז א ענין פון חי, וואס א בעסערע נדבה, א העכערע נדבה, נאר ס'איז אויכעט א ענין פון די טוויה אליין איז בעסער. לויט דעם, אין אות ז' וועט מען פארשטיין פארוואס אין פקודי האט מען נישט פארוואס מות פארוואס איך פארוואס האט מען מקדים געווען דעם עשיית הגג פאר דעם נעמען די די קירות לויט דעם וועט עס ווער לויט דעם וועט עס ווערן וועט עס ווערן פארשטאנדיק האבן מיר שוין אנגעהויבן צו פארשטיין אביסל פארוואס רש"י רופט הייבט אן מיט אומנות ווייל ער וויל דא מדגיש זיין דעם עניין אבער בשעת איך לערן דעם פסוק ווייס איך שוין אליין אז ס'רעדט זיך מעל גבי העיזים דארף מען נישט אנהייבן שטוו אותה מעל גבי העיזים הייבט ער אן דיר צו זאגן אז ס'א אומנות יתירה ווייל נישט נאר וואס איז געווען א ענין פון ברענגען מיט א ווארימקייט און מיט די גיכקייט, נאר זיי האבן עס געוואלט טון אויף א אופן אז די ארבעט אליין זאל זיין א בעסערע, ווייל עס איז ווייכער און ס'האט אין זיך נאך א פייכקייט פון דעם וואס ס'לעבט און ס'וואקסט פון דעם ציג. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג ערשט אין פקודי די שאלה וואס מ'האט געפרעגט פארוואס האט מען מקדים געווען דעם ענין פון דאס. איז די שאלה פון ויקהל איז אראפגעגיין, די שאלה די ערשטע שאלה אין פקודי וואס רשי הייבט אן מיט מיט מיט דעם ענין פון וואס ער זאגט אז ס'איז געווען א ענין פון אומנות נישט חכמה ווי ער ווי שטייט אין די גמרא און ער ברענגט דאך דעם פירוש פון די גמרא איז פארשטאנדיג נאר מ'דארף נאך געבליבן איין שאלה פארוואס האט מען פארט אייב אייב בצלאל, טענה צו משה רבינו, מנהג עולם האט זיך געדארפט מאכן קודם די קרשים, דערנאך מאכן דעם דאך, פארוואס האט מען געמאכט דעם דאך פריער? פשוט פראקטיש, געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין, און ווי די שאלה פאלט אראפ, אלע שאלות וועלן אראפפאלן, נאכדעם וועט מען קומען צו דעם ענין מופלא וואס איז דא אין רשי על דרך ההלכה, דערנאך וועט קומען די צוויי הוראות, אויכעט געוואלדיגע הוראות וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם. אות ז', על פי הנ"ל, ווערט אויך פארשטאנדיג פארוואס מען האט געמאכט די יריעות פריער ווי די קרשים. זייער פשוט, פארוואס האט מען עס געמאכט פריער? כאטש אז דער מנהג עולם איז צו מאכן די ווענט פריער, און מצד ביידע ענינים הנ"ל האט מען עס געמאכט פריער דעם דאך. וואס די צוויי ענינים? ערשטנס מצד חביבות וזריזות הנשים, האבן זיי גלייך געמאכט די טוויה און עס געבראכט צו די עושי המלאכה היריעות, ווי זיי זענען על גבי העיזים. די ווייבער האבן געהערט אז מען דארף האבן יריעות, מ'דארף האבן יריעות עיזים, און מ'דארף האבן יריעות כבשים. וואס האבן זיי געטון? זיי האבן נישט געווארט מ'זאל מאכן די קרשים, זיי האבן נישט געווארט מ'זאל ביז מ'וועט ענדיגן, גלייך ווי זיי האבן געהערט, האבן זיי גלייך אוועקגעזעצט שפינען, האבן זיי גענומען די כבשים און אפגעשארן, און זיי האבן אפגעשארן און נאכדעם האבן זיי געשפאנט, און דערנאכדעם האבן זיי געפארבט, און גלייך האבן זיי גענומען מאכן די עיזים. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס מ'האט געמאכט די יריעות פאר מ'האט געמאכט דעם דאך. זיי האבן זיך געאיילט, זייער זריזות, זיי האבן עס געברענגט, ס'איז געווען צוגעטשעפעט צו די עיזים, און דער רבי וועט ארויסברענגען פארוואס מען האט עס געמוזט מאכן גלייך פאר מען האט געמאכט די קרשים. מצד ביידע ענינים הנ"ל, איינער מצד חביבות, ס'דא צוויי זאכן, איינער מצד חביבות וזריזות הנשים, האבן זיי גלייך געמאכט די טוויה, זיי האבן נישט געווארט, משה רבינו זאגט מען דארף מאכן, האבן זיי גלייך געמאכט, דאך גערעדט פריערט ויבואו האנשים על הנשים, זיי זענען געווען די ערשטע מיט די גרעסטע ווארימקייט, און עס געבראכט צו די עושי המלאכה היריעות זיינען על גבי העזים, האט מען נישט געקענט אפלייגן די גזיזה און מאכן היריעות ביז מען וועט מאכן די אדנים און קרשים. לכאורה האט מען געדארפט ווארטן, מנהג עולם, מען האט נישט געקענט ווארטן דא, זייער זריזות האט גענייט אז מען מוז עס מאכן גלייך, ווייל אינצווישן וועלן די שערות וואקסן יעדערע פאר זיך, אן טוויה צוזאמען. זיין קיין ווי ס'וועט אויסוואקסן און אויב ס'איז גארנישט געמאכט און איז נישט איז נישט געשפאנט און איז נישט געווארן דאס וועט ארויסוואקסן מ'עט דארפן שניידן מ'עט דארפן דאס ס'עט נישט ארבעטן צוזאמען יא יעדער איינער וועט וואקסן פאר זיך און ס'עט ווערן ווייטער צומישט מיט דאס מ'עט גאר נישט קענען טון און דער גאנצער אויפטו איז דאך אז מ'זאל נעמען די פעדים און דערנאכדעם מאכן וועבן שתי וערב דאס איז איין סיבה און דער רבי לייגט צו אין די סיבה נאך עפעס א ווארט אויך יש לומר על דרך ההלכה אז דאס איז צער בעלי חיים זיינען דאך נישט לגמרי פריי דורך דער טוויה ס'איז גע... ס'ווערט... עס ווערט געשפונען, איז קען מען נישט ניצן איין שערה אויף צו מאכן פון דעם שתי וערב אויף צו וועבן, איז לויט ווי כ'פארשטיי פון דא וואס שטייט, יעדער איינער וועט וואקסן פאר זיך אן טוויה צוזאמען, עס זענען אזוי, מען נעמט צוויי דריי האר צוזאמען און מ... און מען ספינט זיי צוזאמען ביז זיי ווערן איינע, אזוי ווי מען מאכט די ציצית, ווען מען מאכט די ציצית איז דאס כפול שמונה, און ס'האלט זיך אזוי, יעמאלט איז גרינגער צו וועבן פון דעם דער רבי זאגט אז מ'האט עס געשפונען לאמיר זאגן 2 צו 3 צו 4 צו 5 האר צוזאמען וועלן זיי זיין צוזאמען דערנאכדעם וואקסן ווייטער וועט זיין צום סוף וועט זיין פיר עקסטערע האר וואס וועט מען טון דא ס'קען נישט ארבעטן איז על פי הלכה אויב שוין געמאכט אויף אזא סארט אופן דאך א צער בעלי חיים האט מען דערפאר צום אלעם ערשטן גוזז געווען די חוטי הנוצה פון די עזים זענען געווען צו זענען געווען שטייף די שער זענען געווארן שטייף אין דעם גוף אזוי ווי מ'ציט מאכט א קניפ און מ'ציט דעם האר ביז דו נעמסט עס נישט אראפ איז דאס האב פילט זיך נישט קיין באקוועם באקוועמליכקייט דאס איז איין סיבה צווייטע סיבה איז היות אז דאס שפינען על גבי העזים איז אויך אן אומנות יתירה דאס שפינען איז אן אומנות יתירה די טוויה איז א בעסערע כנזכר לעיל מ'האט דאס געזאגט אז וואס אז פארוואס האבן זיי עס געטון די די פרויען פארוואס האבן זיי עס געטון דווקא אויף דעם נישט נאר ווייל ס'איז געווען א בעסערער קרבן נאר ווייל די אומנות די אומנות איז א בעסערע דער דער ס'פייכט און ס'האט אין זיך א ווייכקייט און ס'לעבט נאך און ס'וואקסט די טוויה איז א בעסערע כנ"ל איז מובן אז על דרך זה איז אויך ביי די מלאכת האריגה פון די יריעות עזים געוואלדיג! נאך א סיבה פארוואס מ'האט עס געדארפט אפשניידן און גלייך מאכן די יריעות פאר מאכן די קרשים, ווייל אויב איך זאג אז בשעת איך מאך עס גלייך נאך נאך וואס מ'שניידט עס אפ, איז דאס נאך ערשט אפגעשניטן געווארן, ס'נאך נישט געווארן פארהארטעוועט, און ס'איז גרינגער צו וועבן מיט דעם, ממילא דערפאר האט מען עס געמאכט גלייך, דאס איז די צווייטע סיבה פארוואס מ'האט עס געמאכט גלייך, פאלט דאך אפ די שאלה פארוואס מ'האט נישט געמאכט דעם פריער די קרשים און דאן נאר דאס. אז על דרך זה איז אויך ביי די מלאכת האריגה פון די יריעות עזים פון דעם וועבן, אז ווען די מלאכת האריגה פון די חוטי עזים איז בקירוב זמן, צו זייער זיין מחובר צו די עזים, איז אויך דער עצם וועבן אין א בעסערן אופן מיט א יתרון אין דער אומנות, און דערפאר האט מען תיכף נאכן אפשניידן די חוטים מעל גבי עזים דערפון אורג געווען די יריעות. דא צוויי צוויי תירוצים, איין זאך מצד די זריזות און צער בעלי חיים, האט מען נישט געקענט לאזן אויף די עזים ביז ביז מ'עט מאכן די קרשים מיט די אדנים מיט די אלע זאכן מ'האט דאס גלייך געמאכט צווייטע סיבה איז עפעס אומנות יתירה און סגרינגער און סקומט ארויס א געשמאקערע און א שענערע ארבעט אין די האר ווען מען מאכט דאס ווען מען שפאנט דאס אויף די ציג אדער אפילו ווען ווען זיי שפאנען אויף די ציג און זיי רייסן עס אפ פון די ציג און ברענגען עס איז דאס נאך אלס נאנט צו דעם וואס מ'האט דאס ערשט אפגעשניטן פאראן דא צוויי סברות אדער האט מען דאס געברענגט אויף די ציגן נאך אדער האט מען דאס געברענגט אפגעשניטן רייט פונדעסטוועגן אויף ביידע לויט ביידע אופנים איז גרינגער און געשמאקער צו מאכן דעם וועבן און מאכן פון דעם א יריעה ס'זאל עס קענען איבערדעקן פון דעם משכן גלייך נאך דעם דערפאר האט מען נישט געווארט פשוט הפלא ופלא חידושים נפלאים בפשטות פראקטיש ווערט פארענטפערט אלע שאלות יעצט וועלן מיר אריבערגיין אין אות ח' וועגן דעם ענין פון הלכה נאך דעם וועט זיין די הוראות אות ח' פון די ענינים מופלאים על דרך ההלכה וואס מען נעמט ארויס פון דער פירוש רשי דער רבי אליין זאגט ענינים מופלאים וואס איז באהאלטן אין רשי וואס מען קען ארויסנעמען פון דעם. ס'איז ידוע די שאלה. באוואוסט די שאלה וואס דער ראגאטשאווער פרעגט, וויבאלד אז אין אין בונין את המקדש בלילה. דא הלכה מפורשת, הלכה מפורשת דער רמבם ברענגט אראפ אין הלכות בית הבחירה, אז אין בונין בית המקדש בלילה. ועל דרך זה, די משכן, משכן שטייט דאך קלאר, די גמרא זאגט אין עירובין אז משכן איקרי מקדש. דאס ווערט אנגערופן אויכעט מקדש, איז דא א הלכה אז אין בונין מקדש בלילה, דאס הייסט אז בנין המקדש איז א מצות עשה שהזמן גרמא, ס'א מצוה וואס איך קען עס טון נאר בייטאג און נישט ביינאכט, איז וואס איז גורם דער זמן? יעדער זאך וואס מצות עשה שהזמן גרמא זענען נשים פטור פון דעם, און נשים זענען פטורות פון מצות עשה שהזמן גרמא, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, היינט ווי האבן נשים געמעגט שפינען דעם צמר פאר דעם בנין המשכן? ווי האבן זיי געמעגט עס מאכן? בפרט נאך לדעת רבינו תם אז אן אשה קען נישט צוגרייטן און טון דעם הכשר פון אזא מצווה אויף וועלכע זי איז נישט מצווה נישט נאר זי קען נישט טון די מצווה זי דארף נישט טון די מצווה נאר זי קען אויך נישט טון צוגרייטן צו דעם צו די מצווה וויבאלד אז זי נישט מצווה אויף די מצווה דאך דא די זעלבע זאך זי נישט מצווה אויף דעם משכן ווי קען זיין אז זיי האבן געמאכט דאס א שווערע געוואלדיגע שאלה דער רבי ברענגט א ראיה וואס דער רבינו תם זאגט וואס דערפאר זאגט דער רבינו תם דעם לשון לשון פון רבינו תם אין אשה אוגדת לולב ועושה ציצית כיון דלא איפקדה זי קען נישט בינדן דעם לולב מיט די הדסים מיט די ערבות און זי קען נישט מאכן קיין ציצית זי קען נישט איינמאכן ציצית פאר וואס ווייל זי איז נישט מחויב זעה איך דא מען קען נישט ווערט דאך די שאלה דא ווי האבן זיי געמאכט די מינים פון פון די פון די צמר פון די כבשים און פון די נוצות פון די עזים ווי האבן זיי עס געמעגט מאכן איז מיר ווייער דער ראגיטשאווער, דער רבי וועט דאך ארויסברענגען דא געוואלדיג. דער רבי וועט ענטפערן דעם ענטפער לויט דעם ראגאטשאווער, נאכדעם וועט דער רבי ענטפערן לויט ווי רשי אין פשוטו של מקרא, ווי דער ענטפער פארוואס מען מעג מאכן ביידע זאכן. פשוט מבהיל, ס'פשוט מבהיל די חידושים דא וואס דער רבי ברענגט ארויס. איז מיר ווייער דער ראגיטשאווער. ראגאטשאווער ענטפערט אז אין מצוות בניית מקדש זיינען דא צוויי פרטים דא צוויי פרטים אין די מצוה פון בני' א' איז דא דער עצם בויען א מקדש איז א מצות עשה ס'דא א מצות עשה צו בויען א מקדש ב' די צווייטע מצוה דאס וואס עס דארף אויפגעבויט ווערן א מקדש אויף צו מקריב זיין קרבנות איך דארף בויען א מקדש איז א מצוה, דערנאך דא נאך א מצוה, איך בוי דעם מקדש, אז ס'זאל זיין א מקדש, מ'זאל קענען מאכן קרבנות. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק ווי די פרויען האבן עס געקענט מאכן. און אין דעם איז דער חילוק בנוגע להנל, אין דעם איז נוגע דער חילוק צו ווי האבן זיי עס געקענט מאכן די די יריעות אויף דעם משכן, סיי די יריעות פון עיזים און סיי די יריעות פון כבשים, ווייל דא איז דא צוויי זאכן אין דעם ענין פון א משכן און א מקדש. און אין דעם איז דער חילוק בנוגע להנל, צי נשים זיינען מחויבות אדער פטורות פון בניית המקדש. דער רבי וועט דאס מסביר זיין זייער געשמאק. מצד דער מצוה פון בניית המשכן והמקדש איז א מצות עשה שהזמן גרמה און נשים זיינען פטורות. לויט די ערשטע זאך וואס דער ראגאטשאווער זאגט אז ס'דא א מצוה פון בויען א מקדש, די מצות עשה שהזמן גרמה, ווען בויט מען די מקדש? נאר בייטאג נישט ביינאכט, קענען זיי נישט בויען, האבן זיי נישט געטארט מאכן דעם ענין פון די פון די יריעות לכאורה. אבער לויט דער צווייטער זאך אז ס'איז א ענין ס'זאל זיין א מקדש אויף מאכן קרבנות, דא איז שוין נישטא דערין פון מצות עשה שהזמן גרמא, און דא קומט צו נאך א זאך, וואס פרויען זענען אויכעט מחויב בקרבנות, ווי יעדער איינער ווייסט, אויב זענען מחויב בקרבנות, האבן זיי רשות, קענען זיי מאכן דעם ענין פון די יריעות, און ער'ט אריינגיין מער אין פרטים, וואס א וואס א יריעות מעגן זיי מאכן, פשוט געשמאק. איז וועגן דעם בניית המשכן, די מצוה קענען זיי נישט טון, אבער דער צווייטער ענין וחיוב, אז מען דארף אויפבויען א מקדש אויף צו מקריב זיין דארטן קרבנות, אין דעם זענען אויך נשים מחויבות, וויבאלד אז אויך זיי האבן אויף זיך דעם חיוב פון הקרבת הקרבנות. איז דא זאכן וואס זיי מעגן מאכן, און ס'קען זיין ס'איז דא זאכן וואס זיי טארן נישט מאכן, ווי מ'וועט באלד זען. ס'דא דער דין פון מצוה פון בנין מקדש, און ס'דא דער דין פון להקריב קרבנות, און דערפאר דעם צווייטן ענין איז שייך אויכעט פאר נשים, ווייל זיי זענען חייב אין קרבנות. און דעריבער, יעצט קומט ארויס דער דער סוף, און דעריבער, די חלקים און פרטים אין מקדש, וועלכע זיינען מעכב די הקרבת, וועלכע זיינען מעכב די הקרבת הקרבנות, יעדער חלק און פרט אין משכן וואס איז מעכב אויף צו מקריב זיין קרבנות, זיינען אויך נשים מחויבות אין זייער בניה ועשייה. וויבאלד אז אן דעם קען איך נישט מאכן קיין קרבנות, זענען זיי אויכעט מחויב אין דעם. ס'דא זאכן וואס דא אין משכן וואס איז נישט מעכב אויף צו מאכן קרבנות, דאס טארן זיי נישט מאכן. און דער רבי וועט מסביר זיין וואס דאס איז. מה שאין כן די חלקי וכלי המקדש וואס זענען נישט מעכב אין דער הקרבת הקרבנות, און זייער עשיה איז נאר צוליב דער מצוות עשה פון בניית המקדש, פון דער עשיה איז זיינען נשים פטורות, במילא זענען זיי אויכעט אסור עס צו מאכן. יעצט זאל ער אבער ארויסברענגען וואס איז דא די זאכן וואס זיי מעגן און וואס איז די זאכן וואס זיי טארן נישט לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג ווי זיי האבן געמעגט מאכן ביידע זאכן לכאורה וועט אויסקומען אז איין זאך פארשטיי איך און איין זאך פארשטיי איך נישט דער רבי וועט מסביר זיין מען קען מאכן ביידע זאכן אות ט' יעצט וועט מען גיין מסביר זיין ביי אונזער עניין ווי ארבעט אויס דער עניין אז זיי מעגן מאכן ווען עס רעדט זיך וועגן די מצוה פון בנין בית המקדש טארן זיי נישט ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין אז ס'איז א חלק פון דעם מקדש אויף עשיית הקרבנות, דאס מעגן זיי יא. מאכן זאכן וואס איז אין מקדש וואס איז נישט מונע אויף מאכן א קרבן, קענען זיי נישט מאכן. זאכן וואס איז מונע קענען זיי יא מאכן, ווייל עס איז אויכעט מחייב, עס איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא דאס. בענייננו, אות ט'. בנוגע די יריעות, זאגט די גמרא. די גמרא דערציילט אין שבת, דאס וואס עס שטייט אין פסוק, ויפרוס את האוהל על המשכן, שטייט אין פרשת פקודי, וועלן מיר לייענען אם ירצה השם, שטייט ויפרוס את האוהל על המשכן. האט ער האט אויסגעשפרייט דעם אוהל אויפן משכן. ווערט דא א שאלה וואסערע אוהל האט מען געמאכט? איז דאס די כבשים אדער איז דאס די עיזים? וועגן וואס רעדט זיך דא? איז די גמרא זאגט ווערט דערמיט געמיינט די יריעות התחתונות פון שש תכלת וארגמן ותולעת שני ס'רעדט זיך וועגן די ווייכע יריעות יריעות וואס מ'האט געמאכט פון די כבשים פון די וואל פון די כבשים דאס הייסט אז מיט די יריעות התחתונות האט שוין דער משכן א דין פון אן אוהל און מען קען דארט מקריב זיין קרבנות איך לייג ארויף דעם כיסוי דעם ערשטן כיסוי ער איז שוין צוגעדעקט קען איך שוין מאכן קרבנות קומט ממילא אויס אז די יריעות שלמעלה מהן, די יריעות עיזים, זענען נישט מעכב צו מקריב זיין קרבנות אין משכן, און דער משכן איז כשר אויך ווען דער לשון אין די גמרא, קיפלה רוח את יריעות עיזים, ס'איז געווען אמאל צייטן וואס מ'האט געדארפט ארויפגיין און צוריקלייגן די יריעות עיזים, דער ווינט האט זיי איינגעוויקלט איינע אויף די אנדערע. אויב קיפלה רוח את יריעות עיזים און מ'מעג מקריב זיין דארטן קרבנות זעה איך דאך אז די יריעות עיזים זענען נישט קיין חלק פון דעם מאכן אז מען קען מקריב זיין קרבנות איז זייער גוט פארשטאנדיג פארוואס האט מען געקענט מאכן די מין פון די כבשים אבער אויב אזוי ווי האבן זיי געקענט מאכן די מין פון די איזים על פי זה איז מובן דער טעם החילוק אין די לשונות הכתוב יעצט וועט עס ווערן פארשטאנדיג אבער פארוואס דער פסוק טיילט עס אויס אין צוויי, און פארוואס ווי דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד, און דער חילוק פון ווען זיי מאכן די צמר פון די כבשים, און דער חילוק ווי זיי מאכן דעם דעם האר פון דעם ציג, איז א מורא'דיגע חילוק, דערפאר האבן זיי געקענט מאכן עכט פון די ציגן. פשוט מבהיל על הרעיון. ועל פי זה איז מובן דער טעם החילוק אין די לשונות הכתוב. וואס דער לשון? וואס בנוגע די יריעות התחתונות שטייט, וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן.

בידיה טוו, ווייל די יריעות זענען, זענען מוכרח, מען מוז האבן די יריעות, צוליב כשרות המשכן צו קענען ברענגען קרבנות, אויף צו ברענגען קרבנות. דעריבער קענען אויך נשים טון די מלאכה פון שפינען די יריעות, זיך משתתף זיין אין מלאכת המשכן, געשמאק פארשטאנדיג. מה שאין כן ביי די יריעות עזים, וואס די יריעות זענען נישט קיין עיכוב אין די קרבנות כנ"ל, ממילא זענען דאך נשים פטורות ואסורות בעשייתן, דערפאר זאגט די תורה אין גאנץ אנדער סארט לשון, דערפאר שטייט דער לשון טוו את העזים, אז זייער טוויה האט געדארפט זיין באופן דהוה חכמה יתירה ולא מלאכה, ווי די גמרא זאגט אין שבת, ס'געווען א חכמה יתירה ולא מלאכה, איז געווען א חכמה יתירה ולא מלאכה האבן זיי עס געמעגט טאן שוין איז יעצט איז שוין געשמאק פארשטאנדיג ווי זיי האבן געמעגט מאכן ביידע זאכן לכאורה די אונטערשטע איז פארשטאנדיג ווייל דאס גייט דאך אריין דעם גדר פון דעם צווייטן אז אן דעם ווערט דאס נישט קיין משכן קען מען נישט ברענגען קיין קרבנות אבער ווי האבן זיי געמעגט מאכן די עזים זעט מען געוואלדיג ווי די תורה צוטיילט די עבודה וואס איז געווען אין די כבשים וואס איז געווען אין די עזים ביי די כבשים שטייט בידיה טוו עס איז געווען א עבודת המלאכה מיט די הענט, מה שאין כן דא, איז דאס געווען א אנדער סארט גדר, עס איז געווען א גדר פון טוו את העזים, אז דער טוויה איז געווען א חכמה יתירה ולא מלאכה, האבן זיי עס געקענט מאכן. אות י', על פי הנ"ל, לויט ווי מ'האט ערשט פארענטפערט ווי דער ראגאטשאווער לייגט אוועק דעם יסוד, וועט מען עס ענטפערן לויט רש"י, אין גאנץ אויף אן אנדער סארט אופן געשמאק לויט פשוטו של מקרא, אנדערש ווי מ'האט געלערנט פריער, ווי האבן זיי געמעגט מאכן ביידע זאכן. על פי הנ"ל בפירוש רש"י אין דעם דיוק לשון אומנות יתירה, א רש"י איז דאך מדייק נישט ווי ס'שטייט אין תורה חכמה מ'האט עס געלערנט, דערפאר חכמה יתירה ולא מלאכה, וואס האט רש"י געקוועטשט צו זאגן חכמה יתירה, פארוואס זאגט ער אומנות יתירה, אומנות יתירה? יש לומר אז רש"י בפירושו על התורה מוז עס ניצן דעם לשון אומנות, ווייל ער גייט בזה לשיטתו, לשיטתיה, דרך הפשט. קען ער נישט ניצן דעם ווארט חכמה, ער מוז ניצן דעם ווארט אומנות. אויפן פסוק ויפרוש את האוהל על המשכן, טייטשט רש"י, מ'האט פריער געלערנט אין די גמרא אז ס'רעדט זיך וועגן דעם, אז ס'רעדט זיך וועגן דעם יריעות פון די כבשים, דאס איז אין גמרא, רש"י ברענגט אראפ, ניין, הן יריעות העזים, אויפן זעלבן פסוק זאגט רש"י הן יריעות העזים, וכפשטות הכתוב אין פרשת תרומה, פון וואנעט נעמט דאס רש"י ווי ס'שטייט קלאר אין פרשת תרומה, ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן. דערפאר ווען ס'שטייט ויפרוש את האוהל מיינט עס די יריעות עזים לפי זה קומט אויס אז לדעת רש"י בפשוטו של מקרא האבן אויך די יריעות עזים דעם גדר פון אוהל דאס הייסט אז לויט רש"י קומט אויס אז אן די יריעות עזים קען מען נישט מקריב זיין קיין קרבנות דערפאר האבן זיי עס געמעגט מאכן וואס איז נוגע און מעכב צו הקרבת הקרבנות אין משכן, געוואלדיג ווי מ'זעט ארויס יעדע ווארט, יעדע אות אין רשי און יעדע אות אין תורה, ווי די תורה אליין צוטיילט דא אין חומש בידיה טוו, אדער ווי דער לשון טוו את העזים, א נייער ווארט וואס איז גארנישט פארשטאנדיג לכתחילה ווען מ'לערנט עס, וואס וויל דא די תורה, טוו את העזים, מ'האט געשפאנט די עזים. פשוט געוואלדיג. על פי זה איז מובן אז אויך די יריעות עיזים האבן געקענט געמאכט ווערן על ידי אנשים, דעריבער איז רשי מדייק ומשנה כנ"ל, רשי מוז משנה זיין, ער קען נישט זאגן חכמה, פארוואס? היא היתה אומנות יתירה, אז זייער טוויה מעל גבי העיזים, ס'איז א סארט ספעציעלע זאך וואס נישט יעדער איינער קען און נאר זיי האבן עס געקענט טון, איז געווען נישט בלויז א חכמה, כ'האב א חכמה וואזוי עס צו טון, נאר אויך א מלאכה. פשוט א מלאכה אויכעט. דאס איז דער חידוש אין אומנות אז דאס איז א מלאכה בגוף הדבר רשי וויל מדייק זיין לויט זיין פירוש פשוטו של מקרא אז ויפרוש את האהל גייט עס אויכעט אויף די עיזים איז אים געשמאקער אז ער זאגט אז ס'איז געווען א אומנות יתירה אז וואס איז אומנות יתירה מיינט אויכעט אז ס'איז א מלאכה אויכעט איי ווי מעגן זיי מאכן א מלאכה אויב זי אויב זיי ווייל די יריעות עיזים מיינט אויכעט אזוי ווי עס שטייט קלאר ויפרוש עס שטייט ויפרוש את

כ'בין נישט מוכרח צו לערנען ווי מפרשים לערנען אין רשי אז רשי נעמט דא אן ווי די דעה אין גמרא אז הטווה צמר שעל גבי בהמה איז פטור ס'דא מפרשים דער רבי ברענגט אראפ ספר הזכרון ברענגט אראפ אז רשי האלט ס'דא צוויי דעות אין גמרא ס'דא א מחלוקת אין גמרא טווה צמר על גבי בהמה איז ער חייב אדער ער איז פטור איז דא איז די מפרשים לערנען אז רשי נעמט אן אז הטווה צמר שעל גבי בהמה איז פטור פארוואס איז ער פטור ווייל אין דרך טוויה בכך און ס'איז א ענין פון חכמה, ס'איז נישט קיין מלאכה, דערפאר, אויב ס'איז נישט קיין מלאכה איז ער פטור. און אז דאס וואס אין די משכן איז געווען דער אופן פון טוו בעיזים, ס'איז דאך געווען דארטן טוו בעיזים, לכאורה דארף עס זיין אסור, יעדער זאך פון משכן לערנט מען דאך אויף די אלע מלאכות לערנט מען ארויס פון משכן, איז פארוואס איז פארוואס פארוואס איז דאס? איז ווייל חכמה יתירה שאני, ס'איז א חכמה יתירה, ס'איז נישט קיין עבודה, ס'איז נישט קיין מלאכה. זאגט דער רבי איך מוז נישט אננעמען ווי זיי זאגן נאר זיין פירוש קען מתאים זיין לויט דער ערשטער דעה אז ער איז חייב ווייל דאס איז א גדר פון מלאכה לויט ווי מ'האט ערשט געלערנט ווי רשי לערנט אין פשוטו של מקרא אז ס'איז אן ענין פון א מלאכה איי ווי האבן זיי עס געמעגט טאן ווייל רשי ניצט דעם ווארט אומנוס און נישט נאר חכמה קען ער האלטן ווי דעם ערשטן תנא אז וואס אז ס'איז א אז ס'איז יא א גדר פון מלאכה און אויב איינער איז טווה על גבי הבהמה צמר על גבי הבהמה איז ער יא חייב פשוט געשמאק געוואלדיג מען מוז נישט לערנען ווי די מפרשים לערנען מען קען לערנען אנדערש רשי ואדרבה זאגט דער רבי אדרבה איך מוז אזוי לערנען וויבאלד אז אלע מלאכות לערנט מען אפ פון משכון שטייט דאך קלאר גמרא אין שבת זאגט אז די לט מלאכות לערנט מען אויס אלס פון די מלאכות אין משכון יש לומר אז לפירוש רשי אז דאס איז אומנות איז דאס גופא דער מקור אויף דער דעה רשי זאגט אז וויבאלד אז אומנות איז דאס דער מקור אז ס'איז א מלאכה און מ'איז טאקע יא חייב דאס איז דער מקור אויף דעם. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 56, וואס גיט אביסל געשמאק אין דעם אויכעט, אז אזוי ווייזט זיך אויס אויכעט לויט די גירסא נאך בעסער, אז ס'דא א גירסא אין פירוש רשי אין דעם צווייטן דפוס שטייט היא אומנות יתירה, טווין אותן, שטייט נישט דארטן דער ווארט היא היתה אומנות יתירה, נאר היא אומנות יתירה, אז בעצם איז דאס א אומנות יתירה, נישט נאר דארטן דאס געווען, נאר אלעמאל איז דאס א אומנות יתירה, איז זייער געשמאק אז מעל מעל גבי העיזים טווין אותם, ממילא קומט אויס אז ס'איז געווען טאקע א ענין פון א מלאכה, און פון דא לערנט מען ארויס דעם ענין אז ס'איז טאקע מתחייב בשבת. וויבאלד אז טוויה על גבי בהמה איז געווען צווישן די פעולות וואס זענען געטאן געווארן אין משכן, ווי מ'האט דא אוועקגעלייגט דעם יסוד אז ס'איז יא א מלאכה לויט רשי רשי זאגט אומנות און נישט חכמה איז דאס א הוכחה אז דאס איז אן אומנות און מלאכה במילא איז מען דערויף חייב חטאת מיט דעם גייט אראפ אלע שאלות און דער חידוש אויכעט וואס דער רבי איז מחדש דא דעם ענין פון די גמרא מיט דעם ענין פון שבת מיט די מלאכות מיט אלס אות ד' וועט מען אריינגיין אין יינה של תורה אין פירוש רשי נאך דעם וועט קומען די הוראה יינה של תורה אין פירוש רשי און די הוראה דערפון אין עבודת השם יעצט קומט די יינה של תורה און די צוויי הוראות ווי געזאגט פריער. לכאורה איז נישט פארשטאנדיג. צו וואס דערציילט די תורה אז וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה, טוו את העיזים. ס'איז דאך מאי דהוה הוה. ס'איז געווען איינמאל, מ'האט עס געמאכט פאר'ן משכן, מ'האט יענע וואך אויכעט געפרעגט די שאלה מאי דהוה הוה. די תורה פארנעמט פינף פרשיות אויף אויף אויף מיט די משכן. וואס דערציילט מיר די תורה אז תבוא עשו, מען האט געברענגט, מען האט געמאכט יריעות פון עיזים און פארטיג, וואס איז דער גאנצע אריכות מיט טוו את העיזים מיט אלס, ס'איז דאך מאי דהוה הוה, יריעות עיזים זענען דאך געווען נוגע נאר אין משכן, אבער נישט אין מקדש, כולל המקדש דלעתיד איז דאס נישט נוגע, בפרט שהוא בנוי ומשוכלל און יגלה ויבוא מן שמים, ווי די ווי די ווי ס'שטייט אין רשי אין תוספות,

יעדע זאך פון תורה דארף מען זיך עפעס אפלערנען, תורה מלשון הוראה, וואס קען ער זיך אפלערנען פון דעם? נאר, נאר פון דעם נעמט מען ארויס צוויי הוראות כלליות אין דער עבודה פון משכן ומקדש, וואס יעדער איד דארף אויפמאכן אין וועלט בכל הזמנים והמקומות, א משכן און א מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, אין יעדן איינעם און אלעמאל. כדברי רזל, ס'ברענגט זיך אראפ, און ער ברענגט אראפ אין ראשית חכמה שער האהבה, בתוכו לא נאמר

נאר ער דארף עס אויסניצן אין זיין עבודה צו מאכן פון וועלט א משכן א דירה לו יתברך יעדער איינער ווייסט די מעלות וואס ער האט די כשרונות וואס ער האט נאר האט א ספעשל חוש זאל ער וויסן אז ס'איז נישט פאר אים צו ניצן פאר זיך ער דארף עס ניצן פארן אייבערשטן פונקט ווי עס איז געווען ביי די נשים אין זמן פון בנין המשכן אז האבנדיג א כשרון מיוחד וואס אנדערע האבן עס נישט געהאט דעם ענין פון פון טוויה על גבי העזים האבן זיי פארשטאנען אז דער כשרון וואס דער אויבערשטער האט זיי געגעבן דארפן זיי אויסגענוצט ווערן אויף בויען א משכן וואס דארטן וועט זיין השראת השכינה ושכנתי בתוכם און נישט נאר סתם נאר מ'איז געלאפן און געקומען די ערשטע מיט זריזות מיט אלס און דעריבער כאטש זיי זענען נישט נצטווה געווארן צו מאכן די טוויה מיט אן אומנות יתירה קיינער האט זיי עס נישט געהייסן מאכן דערציילט די תורה אז זיי זענען אליין נתעורר געווארן צו טון די אומנות יתירה צוליב דעם משכן השם און דערמיט גיט תורה א הוראה לדורות האבן מיר איין הוראה לדורות וואס מיר קען זיך אפלערנען פון דעם וכשם ווי דאס איז בנוגע כשרונות מיוחדים וכיוצא בזה, די זעלבע זאך, אז א איד דארף זיי אריין, אז א איד דארף זיי אריינטון אין דער עבודה צו מאכן די וועלט פאר א דירה לו יתברך, על דרך זה איז עס אין אנדערע עניינים, וואס דער אויבישטער גיט א אידן, ווי לדוגמא, בשעת דער אויבישטער גיט אים א פארדינסט וואס איז מער ווי געווענליך, אז ער זאל פארדינען די וואך אסאך מער, דעם חודש מער ווי אלעמאל, זאל ער וויסן אז ער דארף מוסיף זיין אין נתינת הצדקה, תרומה להשם. כידוע, ברענגט זיך אין די שיחות פון פריערדיגן רבי'ן אין תש"ג, אז דעם לשון, לשון פון פריערדיגן רבי'ן, אז דער אלטן רבי'נס א חסיד האט געהאט א גוטע פרנסה וואך, איז ער געווען זיכער, אז קומענדיג אהיים, וועט ער טרעפן דעם רבי'נס, דעם אלטן רבי'נס, א צדקה התעוררות בריוו, אדער דעם רבי'נס א משולח, וואס קלייבט אויף צרכי החזקת בני ארץ ישראל. עפעס איז דא מאדנע, האט עפעס געמאכט די וואך אסאך מער געלט ווי יעדן וואך. האט ער געוואוסט אז ער וועט אהיים קומען אדער זיין א בריוו אדער א משולח קומען בעטן, און דער אלטער רבי האט אים געשיקט נעמען געלט פאר די אידן אין ארץ פאר החזקת בני ארץ ישראל. אויך די זעלבע הוראה, א יעדן זאך וואס דער אייבערשטער גיט, סיי א חוש און סיי א און סיי א כישרון, און סיי אז עס מאכט זיך אים אמאל מער א ענין, א דוגמא ווי געלט, זאל ער וויסן אז דאס איז אלץ פארן אייבערשטן. יוד בית וועט מען לערנען די צווייטע הוראה די צווייטע הוראה אויף וויפל מען מוז זיין זהיר נישט צו פארשאפן קיין צער א צווייטן מענטשן געוואלדיגע הוראה אכטונג געבן נישט צו מצער זיין א צווייטן מענטשן מה דאך אז צוליב צער בעלי חיים און נישט קיין צער ממש נאר בלויז אן אומבאקוועמליכקייט ווי געזאגט פריער און מען שניידט גלייך אפ די דאס נאך וואס זיי האבן געשפאנט, שניידט מען עס אפ, אן אומבאקוועמליכקייט וכיוצא בזה, איז מען משנה מנהג עולם, מען האט עס געקענט לאזן אויף די ציגן, ווארטן ביז מ'וועט מאכן די קרשים מיט די אדנים, און דערנאכדעם וועט מען אפשניידן און מאכן די יריעות, זאגט מען ניין, וויבאלד עס איז א אום א צער א אומבאקוועמליכקייט און קייט איז איז מען משנה מנהג עולם און דער אויבערשטער הייסט מאכן די יריעות פאר די קרשי המשכן אזוי שטייט אין תורה מ'זאל מאכן עס פאר קרשי המשכן על אחת כמה וכמה ווען עס רעדט זיך וועגן א צער פון א בן אדם בפרט בנוגע אידן וואס אתם קרויים אדם שטייט די גמרא אין יבמות בפרט בשעת מען זעט ווי א איד געפינט זיך אין א מעמד ומצב פון ערום שטייט א פסוק אין ישעיה אז א איד איז נאקעט וואס איז נאקעט נאקעט מיינט ערום מן המצוות וואס איז ערום מן המצוות דאס שטייט אין תנא תנא דבי אליהו רבה אין לך ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצוות שטייט א קלארער ווארט אז דו זעסט א אידן וואס ער געפינט זיך אין דעם מצב פון ערום וואס ערום האט נישט קיין תורה ומצוות קען מען טראכטן ער דארף טאקע מקיים זיין דעם ציווי וכסיתו ס'דא א מצווה וכסיתו אזוי שטייט אין ישעיה כי תראה ערום וכסיתו מ'דארף אים אנטאן ציצית, מ'דארף אים אנטאן תפילין, אבער אין דעם דארף זיין א סדר. פריער דארף ער אליין דאווענען. דערנאכדעם דארף שטיין מבית הכנסת לבית המדרש, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין שולחן ערוך. וואס מיינט דאס? גלייך נאכן דאווענען דארף מען גיין אין בית המדרש לערנען תורה. דערנאכדעם דארף פארשטאנדיג אז עס דארף זיין עסן פת שחרית, דער אלטער רבי זאגט אין שולחן ערוך, און דערנאך שטייט ערשט הנהג בהן מנהג דרך ארץ. די גמרא זאגט אין ברכות און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך איז דא א סדר מען דארף דאווענען מען דארף לערנען מען דארף עסן דערנאכדעם איז הנהג בהן מנהג דרך ארץ און נאך דעם אלעם וועט ער מקיים זיין דעם וכסיתו זאגט דער רבי זאגט אויף דעם תורה אז בשעת עס האנדלט זיך וועגן א צער פון א צווייטן אידן ער איז א נאקעטער ער האט נישט קיין מצוות עס איז נישט דא קיין גרעסערער צער ווי דאס וואס א איד איז א ערום מן המצוות בפרט ווען מען זעט אז יענער ווייס גאר נישט אז ער איז אן ערום ער איז נעבעך אין א מצב אז א תינוק שנשבה ווייסט נישט אז ער איז נאקעט איז מען מהפך דעם סדר הרגיל איז מען מהפך דעם מנהג העולם און אפילו ווען דאס איז א מנהג נישט בלויז פון עולם מלשון העלם והסתר נאר אזא וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אז אזוי זאל מען זיך פירן דער אויבערשטער האט דאך אנגעזאגט אז מען זאל אז מען זאל קודם דאווענען דערנאכדעם לערנען דערנאכדעם עסן דערנאכדעם הנהג בהן מנהג העולם זאגט ער אפילו וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אז דו זאלסט מבטל זיין זאלסט גיין זען צודעקן יענעם פריערט און האט אנגעזאגט אז אזוי זאל מען זיך פירן אין ביתו של הקדוש ברוך הוא אין דעם משכן אף על פי כן ווען עס קומט צו א מצב אז מען זאל זיך פירן אז ס'גייט א סדר קרשים דערנאכדעם גייט דער דאך אויף ווענט און דערנאכדעם דאך אף על פי ווען עס קומט אף על פי כן פון דעסטוועגן ווען עס קומט צו א מצב של צער פון א אידן טוט מען נישט ווי ס'איז דער מנהג עולם און די ערשטע זאך דארף מען באווארענען דעם וכסיתו אים אנטון מיט מצוות. ער ברענגט אראפ אין הערה זיבעציק להעיר פון דעם סיפור פון צמח צדק וועגן א ענין פון גמח, עס ווערט אראפגעברענגט אין ספר המאמרים תשי א פונעם פריעדיגן רעבן, דער רבי האט דאס מסביר אין לקוטי שיחות חלק ו', די מעשה איז זייער א געשמאקע מעשה, דער צמח צדק פלעג האט געהאט א זכות ער פלעגט זען דעם אלטן רעבן דעם זיידן, האט ער געזען לעבעדיגערהייט און האט אים געענטפערט אלע זיינע שאלות און האט געלערנט מיט אים. געווען אמאל א צייט וואס א לאנגע צייט האט ער אים נישט געזען און גייענדיג אין שול מיטן טלית און תפילין האט אים אפגעשטעלט א פשוטער איד און האט אים געזאגט ער קען אים געבן א הלוואה. יעצט איז דא דער מארק, ער וויל גיין קויפן א קעלבל און ער וועט עס אליין פארקויפן אדער נעמען צו זיך אין שטעטל און פארקויפן פאר טייער און ער וועט מאכן פרנסה פאר די פאר די שטוב פאר די ווייב מיט די קינדער. האט אים דער צמח צדק געזאגט אז נאכן דאווענען זאל ער קומען און ער וועט אים געבן וויפיל ער דארף. אזוי ווי דער צמח צדק איז אוועק אביסל ווייט האט ער זיך געכאפט ביז ער וועט אפדאווענען ביז ער וועט אים טרעפן ביז ער וועט אים געבן וועט שוין זיין נאכן מארק וואס וועט שוין זיין ס'וועט שוין בלייבן דארט אין מארק וואס וועט שוין בלייבן אין מארק יעצט איז די צייט און איך ווען אלע קומען אין דער פרי איז ער צוריק געלאפן און האט אים געזאגט קום און האט אים געגעבן דאס פארן דאווענען און פארן עסן און פארן לערנען האט ער אים געגעבן דעם מטבע אז ער איז ריינגעקומען אין שול האט ער ארויפגעלייגט דעם טלית אויף די פלייצע צו גיין אונטער דעם טלית האט ער דערזען דעם אלטן רעבן לעבעדיגערהייט האט אים פארענטפערט אלע זיינע שאלות ציליב דעם טוהן די גמילת חסד היפך ווי ס'שטייט אז מ'דארף קודם גיין דאווענען דערנאך טוט מען גמילת חסד האט ער זוכה געווען צו דעם און די ערשטע זאך דארף מען באווארענען דעם וכסיתו אים אנטאן מיט מצוות און ערשט דערנאך כהמשך הכתוב לאחר זה טוט ער דאס וואס איז אים נוגע וואס שטייט נאכדעם אויכעט ומבשרך לא תתעלם די ערשטע זאַך איז יענער, דערנאָכדעם איז דאָ. און דער צאַר איז אַ געוואַלדיקער גרויסער צאַר, נישט נאָר וואָס ער האָט נישט קיין מצוות, נאָר ער ווייסט אַפילו נישט אַז ער האָט נישט קיין מצוות. ועל דרך זה, און נאָך פאַר דעם, בנוגע ללימוד התורה, ווי עס שטייט אין התחלת הכּתובֿ, אין דעם זעלבן פּלאַץ אין ישעיה שטייט, הלוא פּרוס פּרוס לרעבֿ לחמך, גיב אַ הונגעריקן ברויט, וואס שטייט דארטן? ברענגט זיך אראפ אין תנא דבי אליהו רבה אויכעט, אין רעב אלא הרעב מדברי תורה, ואין לחם אלא דברי תורה, אז ער טוט דאס פריער פארן ומבשרך לא תתעלם, ער שטייט אויף אינדערפרי פארן דאווענען פארן לערנט ער מיט א צווייטן, און דעמאלט איז מען זוכה אז אויך ביי אים ווערט לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי השם ווי ס'שטייט אין עמוס, פון משיח, עה וואס ס'וועט זיין, וואס ס'וועט זיין לשמוע דברי השם, מ'וועט הערן דברי השם פון משיח צדקנו, אין דעם בית המקדש הנצחי, וואס וועט געבויעט ווערן דורך דעם וואס בזמן הגלות, וועט יעדער איינער אויסנוצן די כשרונות וחושים, וואס דער אויבערשטער האט אים געגעבן, אויף צו מאכן פון וועלט א משכן און מקדש לו יתברך. דאס איז פון די שיחות פון שבת פרשת ויקהל תשל ו, מוצאי שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי, אין תשל ט.